אסיפ דימאוו, וואס איך געדענק, קאפיטל זיבן, המשך. אויס. גענוג האָט איר קאַמאַנדעװעט, אין גיכן װעט זײַן אַנדערש. היט זיך! מיר שטײען אױף דער װאַך! אַזױ האָט מען אױסגעטײַטשט דאָס שרײַען, פֿײַפֿן, געװאַלדעװען. מע האָט דאָס געשריִען ניט צו די שױשפּילער, װאָס האָבן זיך פֿאַרשטעלט פֿאַר ייִדן, און אױך ניט אַזױ צו סוּװאָרינען אַלײן, דאָס האָט מען געצילט װײַטער און העכער, דאָס איז געווען אין אַ פֿאַרשטעלטער פֿאָרעם דער שטומער אויסרוף, וועלכער איז געווען אַזוי פּאָפּולער אין יענע ווײַטע טעג, דאָלוי סאַמאָדערזשאַוויע! אַרונטער מיט דער זעלבסטהערשונג! דאָס פּובליקום האָט געוואַרט, קיינער איז ניט געגאַנגען אַהיים. עפעס דארף דאך פארקומען, ווייל אויב ניט, צו וואס האלט מען דעם טעאטער באלויכטן? אלע האבן גערעדט און קיינער האט זיך ניט צוגעהערט, נאר אביסל רואיגער איז פארט געווארן, מען האט געקאנט זיך ארומקוקן און זען וואו מען איז אין דער וועלט. די לאזשעס, וועלכע זיינען געגאנגען ארום דער וואנט אין דער פארעם פון א פאטקעווע, זיינען געווען פארנומען מיט באוואוסטע פערזענליכקייטן,

ער טראגט פּענסנע איבער זיינע העל-גרויע קלוגע אויגן, מען וואלט ניט געקענט זאגן, אורטיילנדיק פון אויסזען, אז ער פארמאגט הומאר פאר צען שרייבער, אבער אז ער איז א שטארקע פּערזענלעכקייט, דאס יא. אנגעטאן אין זיין פראק, איז ער געווען ענלעך מער צו אן ענגלענדער ווי צו א רוס, איצט ווען ער זיצט קען מען ניט וויסן אז ער הינקט א ביסל צו, אבער בעת ער גייט שלעפט ער זיין לינקן פוס. דאס אבער שטערט אים ווייניג, אפשר מאכט עס אים נאך מער אינטערעסאנט. דוראשעוויטש איז געקומען קיין פעטערבורג מיט א שטיקל צייט צוריק פון אדעס, און איבערנאכט אזוי צו זאגן האט ער געמאכט אן ערשטוינענדיגע קאריערע. געשריבן האט ער אין דער נייער נארוואס געגרינדעטער צייטונג ראסיא, רוסלאנד. זיינע הומאריסטישע פעלעטאנען זענען געווען גלענצנד. ליינענדיג זיי האט מען זיך ניט געקאנט צוריקהאלטן פון הארציגן געלעכטער. ער האט אריינגעפירט א גאר נייעם סטיל אין שרייבן אזעלכע בליציג-טרעפנדיגע צייטונגס-ארטיקלען. זיינע שארפע שורות זענען געווען קורץ, ניט מער ווי א פאר ווערטער אין א שורה. מיט רעכט האט מען זיך געוויצלט וועגן אים. דאראשעוויטש האט פארקלענערט די שורה און פארגרעסערט דעם האנאראר. אינגיכן האבן אלע פעליטאניסטן אין גאנץ רוסלאנד אנגעהויבן שרייבן ווי דאראשעוויטש, דאס הייסט מיט דער זעלבער קליינער שורה, אבער ניט זיי האבן ארויסגעוויזן זיין טאלאנט, ניט זיי האבן פארגרעסערט זייער האנאראר. לעבן דאראשעוויטשן איז געזעסן אין דער לאזשע א זעלטן שיינע יונגע פרוי, אויסגעפוצט ווי א קעניגן. א דיקער שנור פון גרויסע פערל איז געהאנגען ארום איר האלז, קענטיג, א מתנה פון אירן מאן, אדער פריינד,

ער האט געשטאמט פון א באוואוסטע משפחה פון גייסטליכע. אויפן קבר פון זיין זיידן אין מאסקווע, דערציילט א לעגענדע, האבן זיך אפגעשפילט ניסים, אזוי הייליג הייסט עס איז דער זיידע געווען. מיט א קורצע צייט צוריק

ער האט פארפאלגט יידן און אלצדינג וואס איז געווען פארבונדן מיט יידישקייט. זיין געמיינער פעליעטאן איבער דעם ייד היינריך היינע האט ארויסגערופן א טיפן עקל ביי אלע געבילדעטע מענטשן. און פלוצלונג, ווי דורך א נס, האט אט דער שטערן פון נאוואיע וורעמיע, דער פארפאלגער און העצער פון יידן, פון היינע, פון ליבעראליזם, פון פרייהייט, פארלאזן סואווארינען מיט זיין צייטונג, אנגעשריבן אן אפענעם חרטה בריוו און תשובה געטאן אויף אלע זיינע זינד. ער, אמפיטעאטראף אולד דזשענטלמען, האט די גאנצע צייט געזאגט ליגנס, געשריבן ליגנס, געטאן ניט דאס וואס אן ערליכער זשורנאליסט דארף טאן. פון דעם איצטיגן מאמענט אבער וויל ער אלצדינג גוט מאכן, ארבעטן האנט אין האנט מיט די פראגרעסיווע קרעפטן פון רוסלאנד, שרייבן פריי, אפן און אמת'דיג. זיין בריוו איז געווען א זייער אויפריכטיגער און איבערצייגנדיגער און האט געמאכט א טיפן איינדרוק אין ביידע לאגערן, אי אין דעם לינקן אי אין דעם רעכטן פון וועלכן ער איז אנטלאפן. דער ארויסגעבער פון דער נייער פראגרעסיווער צייטונג ראסיא, סאזאנאוו, האט באלד אריינגענומען אמפיטעאטראפן צו זיך געגעבן אים די פולע מאכט און מעגליכקייט צו שרייבן ווי און וואס ער וויל אליין. אולד דזשענטלמען איז פארשוואונדן אויף אייביג און איז קיינמאל שוין ניט צוריק געקומען. אמפיטעאטראף אבער האט אנגעהויבן צו וואקסן אלס מער, קאנקורירנדיג אין פאפולאריטעט און אין איינפלוס מיט זיין נייעם צייטונגס חבר וולאס דאראשעוויטש. א הויכער, כמעט א ריז, שווער און קרעפטיג געבויט, מיט א קלוגן, רואיגן, גוטמוטיגן בליק, איז אמפיטעאטראוו איצט געזעסן אין דער צווייטער רייע, צוזאמען מיט אנדערע טעאטער קריטיקער, וואס זענען געקומען זען און דערנאך שרייבן וועגן ליטווינס פיעסע. נעבן אים איז געזעסן מיין געוועזענער לערער אלעקסאנדער קוגעל, מיט א זייער זויערן פנים. ווייטער, מיין צייטונגס חבר איזמאילאוו, נאך ווייטער, דער בייזער און ווייניג באגאבטער קריטיקער ראסאווסקי, א ביטערער שונא פון אלץ וואס איז געווען פריש און ניי אין טעאטער. נאך ווייטער, א געוויסער טראזינער, וועמענס ליטערארישע פארדינסטן זענען באשטאנען נאר אין איין זאך, ער האט אונז איינגערעדט אז דער פילאזאף ארטור שאפענהאוער איז געווען זיינער א קרוב.

זיינע פעך שווארצע האר און עלעגאנט בערדל קליידן אים זייער. פון דעם גאלדענעם פּענסנע זיינעם הענגט ארונטער א שמאל שווארץ בענדל און שניידט איבער זיין כאראקטעריסטישן פּראפיל. וויפיל זעלבסט-זיכערקייט דריקט אויס זיין פיגור, זיין פּנים איז ערנסט.

דערזען אז מען האט געטראפן א באדייטנדיקן, א קלוגן און באגאבטן מענטשן, וועמענס אויגן עס לייכטן מיט קלוגשאפט. ער רעדט עפעס צו דעם באוואוסטן אדוואקאט אנדריעווסקי, מיט וועמען ער איז גוט באפריינדעט. אנדריעווסקי, אַן עסטעט, אַ קריסט, אַ גרויסער ליבעראַל, אַן איבערצײַגטער שׂונא פֿון דער רעגירונג, ווי יעדער אָנשטענדיקער אַדוואָקאַט איז געווען אין יענע יאָרן. ער איז באַקאַנט מיט זײַנע רעדעס, ער איז אַ שטיקל ליטעראַט. זײַנע געהילפֿן און מיטאַרבעטער זײַנען ייִדישע אַדוואָקאַטן. דאָס, וואָס מען באַליידיקט איצט ייִדן פֿון דער בינע אַראָפּ, נעמט ער אָן ווי אַ פּערזענלעכע באַליידיקונג, ווי אַ קלאַפּ פֿאַר זײַנע ליבעראַלע אָנשויונגען. א הויכער, א דארער, מיט גרויע וואנצעס און גרויע אקוראט פארקעמטע האר, שטייט ער נאענט צו דער בינע, ארומגערינגלט פון זיינע יונגע קאלעגן. מען האט אנדריעווסקי'ן זייער ליב, מען רעספעקטירט אים, מען וויל וויסן וואס ער האט צו זאגן. איך דערזעה דעם הויכן בלאסן אדוואקאט אהרונסאן, און לעבן אים א יונגע דאמע, אנגעטאן אין א ווייסער באל-קלייד. איך קוק אויף איר מיט דער גרעסטער אויפמערקזאמקייט און פארגעס אויף א וויילע די קאנטראבאנדיסטן. זי איז דאס טאקע די זעלבע וועגן וועמען עס האבן ניט לאנג צוריק געשריבן אלע צייטונגען פון רוסלאנד, פון די גרעסטע ביז די קלענסטע. אט די יונגע פרוי מיט די יאקבי-מעלאנכאלישע אויגן װאָס פֿינקלען מיט אַ באַהאַלטענעם פֿײַער האָט אין איר שלאָפֿצימער בײַ נאַכט דערשטיקט מיטן שנור פֿון אַ קאָרסעט איר מאַן. דער ייִדישער אַדװאָקאַט אַהרונסאָן האָט זיך אונטערגענומען זי צו פֿאַרטיידיקן פֿאַרן געריכט. ער האָט געקעמפֿט פֿאַר זײַן קליענטקע װי אַ לײב, געשלאָגן זיך מיט דעם פּראָקוראָר, געקראָכן אין פֿײַער און אין װאַסער און געראַטעװעט די מערדערין. די געשווארענע זשורי האבן זי דערקלערט אומשולדיג. א קורצע צייט שפעטער האט אהרנסאן חתונה געהאט מיט איר. מען האט דערציילט אז זייער פארהייראט לעבן איז גאנץ גליקליך, יעדנפאלס מער גליקליך ווי אסאך אנדערע חתונות. עס איז שוין אוועק מער ווי א האלבע שעה און דאס פובליקום האט נאכאלץ געווארט. דארטן, הינטער דעם ארונטערגעלאזענעם פארהאנג, האט מען זיך ניט געאיילט. עס איז געווען אזוי ווי צוויי פיינטליכע ארמעען וואלטן געשטאנען איינע אנטקעגן דער צווייטער גרייט צו דער שלאכט, און יעדע פון זיי שרעקט זיך אנצוהויבן שיסן. איך בין א איד און איך פראטעסטיר קעגן אזא שוויינעריי! האב איך דערהערט הינטער זיך א היסטעריש קוויטשענדיגע שטים, דאס איז א באליידיגונג! א דערנידעריגונג! איך האב דערקענט מיין קאלעגע פון דער צייטונג, באריס בורדעס, דעם משומד, ער איז געווען זייער פארשוויצט, זיין שטייפער אנגעקראכמאלעטער קאלנער האט זיך פארוואנדלט אין א ווייסע שמאטע, זיינע האר זענען געווען צעפאטעלט. קיינער האט זיך ניט צוגעהערט צו אים, אבער ער האט געהאלטן אין איין שרייען, איך בין א ייד! איך וועל ניט דערלויבן אז. וואס אזיינס האט דער ייד ניט געוואלט דערלויבן, האב איך שוין ניט געקענט כאפן, ווייל אין טעאטער איז ווידער געווארן טונקל, און ווידער האט זיך ארויסגעריסן פון טויזנטער מיילער א לאנגער, אומפארשטענדליכער, כמעט ניט-מענטשליכער, אָאָאָ

בלויז באוועגונגען, ווייל וואס אזוינס זיי האבן גערעדט האט מען ניט געקאָנט הערן. דער שרעקלעכער טומל, וואס איז אויסגעבראָכן אין זאַל, האט ווידעראמאָל פארטויבט די שוישפּילער. קלאָר, אז מען האט אָנגעהויבן שפּילן די פּיעסע פון אָנפאַנג. פארוואס מען האט געדארפט אזוי טון און וואס דאס האט שוין געקאנט העלפן ווייס איך ניט, עס האט גארניט געהאלפן, פארקערט עס האט נאר פארשטארקט די ביטערקייט פון די צושויער. א שרעקליך וואיען האט זיך דערהערט פון דער גאלעריע, עס האט באדעקט אלסדינג, דאס לערמען, דאס שרייען, רעדן, קלאפן, אלע האבן געקוקט ארויף, וואס איז דאס אזוינס? אינגיכן איז געווארן קלאר, די סטודענטן האבן מיטגעבראכט מיט זיך אן אמת'ע סירענע, א מאשין וואס האט געשריען און געיאמערט און געקלאגט איבערן גאנצן טעאטער אזוי ווי א פייער וואלט געווען אויסגעבראכן. ווי אזוי האבן דאס די סטודענטן געקענט אריינשלעפן די מאשין אומבאמערקטערהייט?

ווידער האָט זיך באַוויזן דער אַלטער זיידע אין טלית, און די סירענע אויף דער גאַלעריע האָט אים באַגריסט אַזוי יאָמערלעך, אַז ער איז נעבעך געבליבן שטיין ווי אַ פֿאַרגליווערטער. דער פֿאָרהאַנג פֿון ביידע זייטן האָט ווידער אויפֿגעלעבט, אָנגעהויבן קריכן צום מיטן און האָט זיך פֿאַרמאַכט. אין צושויער-זאַל האָבן זיך דערהערט שטאַרקע אַפּלאָדיסמענטן, מיר האָבן ווידער אַ מאָל געזיגט!

געוויס איז עס געווען א מוטיגע זאך פון אים צו באווייזן זיך איינער אליין אויף דער בינע פאר אן עולם וואס איז גרייט אויף אלצדינג, אבער ער איז זיכער ביי זיך. זיין שווארצע בארד און בלישטשענדיגער בליק אימפאנירן דעם עולם, רואיג, שטיל זאל זיין. צוערשט הערט אויס די פיעסע און דערנאך משפט, האט קארפאף ארויסגערעדט און זיך געלאזט גיין, א געוואלדיגער געשריי באגלייט אים, עס איז ווידער געווארן טונקל, דער פארהאנג האט זיך פונאנדער גערוקט, און מיר האבן דערזען דעם צווייטן אקט. וואס זשע איז מיט דעם נישט פארענדיגטן ערשטן אקט? דער שרעקליכער ליארעם אין זאל האט ווייטער אנגעהאלטן, און נאך העכער ווי פריער געיאמערט און געוואויעט די סירענע.

איך בין געווען גוט באקאנט מיט זיין ברודער, אן אינזשעניער, א ליבעראלער פראגרעסיווער מענטש. דער שוישפילער אבער איז געקראכן פון דער הויט צו באווייזן זיין נייעם באלעבאס סוווארינען אז ער האלט מיט אים. סעווערסקי האט זיך איצט געהאלטן אויף דער בינע אגרעסיוו, ארויספאדערנדיג, כמעט חוצפה'דיג. אזוי ווי ער האט געהאט א קרעפטיגע שטימע האט ער געפרואווט איבערשרייען דעם עולם. נאטירליך איז דאס אים ניט געלונגען. פלוצים איז סעווערסקי צוגעקומען נאענט צו דער ראמפע, פוטלייט, האט זיך אפגעשטעלט ביי דעם סופלער קאסטן, אויפגעהויבן זיין האנט, זיך עטליכע מאל א קלאפ געטאן אין שטערן, דערנאך אנגעוויזן מיט דער זעלבער האנט אויף דעם פובליקום. די זשעסטן האבן קאָנט אויסגעטײַטשט ווערן אַזוי, איר זײַט שוואַכזיניקע, איר זײַט אידיאָטן! פֿון באַלקאָן האָט עמעצער אַראָפּגעוואָרפֿן אויף דער בינע אַ קאַלאָש. פֿון דעם אָרקעסטער-זיץ איז געפֿלויגן אויף דער בינע אַ בינאָקל און געטראָפֿן דעם שוישפּילער טינסקין אין קאָפּ. נאָך אַ פּאָר קאַלאָשן אָדער עפּעס אַנדערש זײַנען געפֿלויגן אויף די שוישפּילער. סעווערסקי האט עפעס געשריען צום פובליקום, מען האט אים אבער ניט געקאנט הערן. אין זאל האבן זיך אנגעהויבן היסטערישע געשרייען, דער פארהאנג האט זיך גיך צוזאמענגעצויגן. איך האב דערזען לעבן מיר אן אויסגעפוצטע פרוי אין די מיטעלע יארן, וועלכע האט זיך ארונטערגעגליטשט אויף דער ערד און געווארפן זיך אין כמעט אן עפילעפטישן אנפאל. איך בין צוגעלאָפֿן צו איר. פֿון דער אַנדערער זײַט איז צוגעקומען אַן אומבאַקאַנטער מאַן, אָנגעטאָן אין אַ שיינעם פֿראַק. מיר ביידע האָבן אויפֿגעהויבן די פֿרוי און זי אַוועקגעטראָגן אין אַ זײַט, וווּ איר איז געווען באַקוועמער. לאָזט זי אָפּ, דימאָוו! האָב איך דערהערט אַן איראָנישע שטימע, צו װאָס שלעפּט איר זי? דאָס איז דאָך מאַדאַם אסתּר, די באַװוּסטע גאָרסעטניצע. דאָס איז בײַ איר אַן אָנשטעל. דאָס האָט גערעדט צו מיר דער יונגער, הױכער, שלאַנקער טעאַטער-קריטיקער פֿון נאָװאָיע װרעמיאַ, יורי בעלאַיעװ. מיט אַ פּאָר יאָר צוריק האָט ער געאַרבעט אין קוגלס זשורנאַל טעאַטער און קונסט, איך בין געווען בילייעוו'ס נאכפאלגער נאכדעם ווי ער איז אנגאזשירט געווארן צו שרייבן אין נאוואיע וורעמיא ביי סווארינען. גאר גיך האט ער געמאכט א גרויסע קאריערע, דערווייטערט זיך נאכמער פון דעם פראגרעסיוון לאגער. איך בין געווען מיט אים באפריינדעט, אונז האט צוזאמענגעהאלטן א צייט די ליבע צו אונזער געמיינזאמען געוועזענעם לערער קוגעל. באמערקונג: שפעטער ווען איך האב אנגעשריבן שמע ישראל האט בילייעוו מיר גראב אטאקירט אין נאוואיע וורעמיא. געטון האט ער דאס, איך ווייס עס, קעגן זיין ווילן. ער האט געמוזט פאלגן דעם באפעל פון דער אנטיסעמיטישער צייטונג. אין דעם זעלבן ארטיקל איז ער אויך אנגעפאלן אויף סעמיאן יושקעוויטשן. איך ווייס ניט ווי יושקעוויטש, אבער איך האב דאס פארשטאנען און ניט געבייזערט זיך אויף בילייעוון צו שטארק. מיט א פאר יאר שפעטער האב איך זיך געטראפן מיט אים ביי שאליאפינען, האט ער געפרואווט זיין גוט צו מיר און אלץ גערופן מיך ארבעטן אין דער וועטשערנאיא גאזעטא, די צייטונג וועלכע באריס סווארין, דער יונגסטער בנאק פון דעם אלטן, האט געפירט, און בילייעוו האט זיך געוואונדערט וואס איך נעם ניט אן אזא שיינעם אנבאט. צו יענער צייט האט בילייעוו געהאלטן אין איין טרינקען שאמפאניער וויין. אפאר וואכן שפעטער, צוריקגייענדיג צו זיך אהיים ביינאכט א שיכור'ער, איז ער ארונטערגעפאלן פון די שטיינערנע טרעפ, זיך צעקלאפט דעם קאפ, און איז געשטארבן אין גרויסע שמערצן. יורי בעלייעוו איז געווען א זייער באגאבטער מענטש. ער האט גוט פארשטאנען טעאטער, האט אנגעשריבן אן אינטערעסאנטע פיעסע פסישא, וועלכע האט געהאט א גרויסן דערפאלג אין גאנץ רוסלאנד. ער איז אויך געווען אן אויסגעצייכנטער קארטוניסט. דאס רייכע, פאלשע לעבן אויף נאוואיע וורעמיא'ס ברויט און וויין האט אים דעמאראליזירט און דערהרגעט. איינמאל, זייענדיג ביי אים אין הויז און דערזעענדיג זיין שוועסטער, האב איך אים געזאגט אז זי, אזוי גוט ווי ער אליין, זענען גארניט ענליך צו רוסן, גיכער צו אידן, ווער ווייס, האט ער מיר געענטפערט, אפשר איז מיין באבע געווען פארבונדן מיט א אידן, איך האב טאקע אויף זיך א אידישן קאפ. אין גאנצן טעאטער האבן זיך פלוצלונג אנגעהויבן הערן געוואלדן און געשרייען. צענדליגער און אפשר הונדערטער ברוטאלע פאליסלייט האבן זיך געיאוועט מיטאמאל און זיך געשלאגן מיט די סטודענטן און סטודענטקעס, איך האָב זיך אַ לאָז געטאָן אַרױף אױף דער גאַלעריע צו מײַנע קאָלעגן די סטודענטן. דאָרטן האָט געבושעװעט אַ קלײנער אָבער ביטערער בירגער-קריג. איך האָב דערזען אַ סצענע, װאָס שטײט מיר נאָך איצט פֿאַר די אױגן. אַ הױכער שטאַרקער גאָראָדאָװאָי, פּאָליציאַנט, ראַנגלט זיך מיט אַ קלײנער, צאַרטער, יונגער סטודענטקע. ער האַלט זי בײַ די האָר און שלעפּט זי צו זיך איבער די טעאַטער-בענקלעך. זי בריקעט מיט אירע פֿיס. זי האָט פֿאַרמאַכט אירע אױגן פֿון װײטאָג, אָבער זי שרײַט ניט. קײנעם זאָל חלילה ניט אײַנפֿאַלן, אַז איר טוט װײ. מיט אַ מאָל איז געװאָרן טונקל. אַ פּחד איז אױסגעבראָכן צװישן דעם טעאַטער-עולם. אַלע האָבן זיך אַ לאָז געטאָן צו די טירן, מען האָט געשריִען אין אַלץ װאַקסנדיקער פּאַניק. די היסטאָריש-שענדלעכע פֿאָרשטעלונג איז געװען פֿאַרענדיקט. אסאך סטודענטן, אידישע און קריסטליכע, זענען ארעסטירט געווארן אין דער נאכט, אבער אויף מארגן האט מען זיי ארויסגעלאזן פריי, עטליכע האבן געמוזט באצאלן א קליינע געלט שטראף. די צייטונגען האבן געגעבן א באריכט, ניט וועגן דער דראמע, ווייל מען האט זי דאך ניט געזען, נאר וועגן דעם, וואס עס האט זיך אפגעשפילט אין טעאטער, און מיט דעם האט זיך דער בייזער חלום פארענדיקט. אזוי ווייניגסטנס האבן מיר געמיינט. דער פראגרעסיווער טייל פון דער רוסישער געזעלשאפט, די אינטעליגענטן, די פארשטייער פון ליבעראלע פראפעסיעס, און הויפטזעכליך די שיינע רוסישע פרייהייטס-חולמ'דיגע יוגנט, האט געזיגט. די קאנטראבאנדיסטן, און דאס זענען געווען סוווארין און זיין גאנצע חברה, האבן אין דעם אוונט ניט געקאנט גנב'ענען די גרעניץ. מיר, האבן זיי פארשפארט דעם וועג. אבער סווארין האט אונז אלעמען אפגעטאן אויף טערקיש, ער האט זיינס אויסגעפירט. נאך דעם סקאנדאל מיט דער פרעמיערע פון ליטווין'ס דראמע, האט דער קליינער טעאטער געהאלטן אין שפילן די היסטארישע דראמע פון אלעקסיי טאלסטוי, צאר פיאדאר יואנאוויטש. געשפילט האט מען זי זייער גוט, ארלענעוו אין דער הויפט ראלע איז געווען גלענצנד, נאָך מיין מיינונג בעסער פון מאסקווין וועלכער האט געשפילט די זעלבע ראלע אין מאסקווער קונסט-טעאטער. דער עולם האט אנגעפילט דעם טעאטער יעדן אוונט כסדר, אבער אין איין אוונט, איידער דער פארהאנג האט זיך אויפגעהויבן, האט זיך באוויזן אויף דער בינע דער געהילף-רעזשיסער און ער האט אנאנסירט, צוליב דער קראנקהייט פון דעם און דעם שוישפילער וואס האט געדארפט שפילן, וועט אנשטאט צאר פיאדאר היינט פארגעשטעלט ווערן די דראמע פון גאספאדין ליטווין קאנטראבאנדיסטן. פארשטייט זיך אז די זאך איז געווען געפלאנט אין פאראויס, און אזוי קונציג אז קיינער האט וועגן דעם ניט געוואוסט, מען האט גענומען דעם עולם מיט איבערראשונג. קיין סקאנדאל אין טעאטער איז נאטירליך ניט אויסגעבראכן, ווייל ווער וואלט דאס געמאכט? אייניקע האבן אפלאדירט, נאך מערערע האבן געשוויגן. אבער אלץ איז אפגעגאנגען רואיג, א ביסל לאנגווייליג, א ביסל אמוזאנט, נישט פלייש, נישט פיש. אָט זעט איר, האָט אויף מאָרגן געשריבן נאָוואָיע וורעמיאַ, דאָס אמת'ע טעאַטער-פּובליקום האָט גאָרנישט אויסגעזעצט קעגן דער דראַמע. דער סקאַנדאַל איז געווען אָנגעשטעלט פֿון אַ הייפֿעלע ייִדן און אומפֿאַראַנטוואָרטלעכע היץ-קעפּ. קאָנטראַבאַנדיסטן האָט מען געשפּילט אַ פּאָר וואָכן כּסדר, און אַזוי ווי די דראַמע איז געווען גוט רעקלאַמירט דורך דעם סקאַנדאַל, איז מען געלאָפֿן זי זען. דערנאך איז זי שטיל און נישטיג אפגעשטארבן און פארגעסן געווארן. דער מחבר, דער משומד ליטווין עפרון, איז פארשוואונדן פון האריזאנט און איך האב מער קיינמאל ניט געהערט פון אים. אבער די אויפפירונג פון דער פיעסע האט דערגרייכט איר ציל, זי האט געמאכט דייטליכער און שארפער די גרעניץ ליניע צווישן רעכטע און לינקע, צווישן אלט רוסלאנד און ניי רוסלאנד, צווישן זיי און מיר. אויף מיר פערזענליך האט די דאזיגע סקאנדאלעזע אויפפירונג געהאט נאך א ווירקונג, פון דעם מאמענט אן בין איך קיין איין מאל מער ניט אריינגעקומען אין דעם קליינעם טעאטער, אין דעם ארט וואו איך בין אייגנטליך געבוירן געווארן אלס דראמאטורג, און טאקע מיט גרויסע ווייטאגן.

יעדער ארויסגעבער פון א צייטונג, יעדער רעדאקטאר האט געציטערט פאר דער עקזיסטענץ פון דער צייטונג. די אמת'ע רעדאקטארן האבן זיך באהאלטן אונטער דעם רוקן פון ספעציעל אנגעשטעלטע באשיידענע מענטשעלעך וועלכע האבן אונטערגעשריבן די צייטונג. ווען מען האט געדארפט אריינזעצן דעם רעדאקטאר אין טורמע פאר אן ארטיקל, האט מען אזא אנגעשטעלטן געשיקט זיצן. אזעלכע אנגעשטעלטע האט מען גערופן זיץ רעדאקטארן. האט די רעגירונג זיך דערוואוסט פון דעם טריק? געוויס. אבער זי האט געמאכט דעם אנשטעל אז זי ווייסט ניט. און דאך, ניט קוקנדיק אויף דער שטרענגער צענזור און אויף דעם געצוואונגענעם שווייגן פון דער פרעסע, האט גאנץ רוסלאנד געוואוסט פון דער וואקסנדיקער אומרואיגקייט אין לאנד. די אויפפירונג פון קאנטראבאנדיסטן איז געווען איינע פון די מיטלען אפצואווענדן די אויפמערקזאמקייט פון דער אמת'ער לאגע אין א זייטיגער ניט וויכטיקער אומשעדליכער זייט, אומשעדליך פאר דער רעגירונג פארשטייט זיך, וואס עס איז שעדליך פאר אידן, וועגן דעם זאלן זארגן די אידן. און די אידן האבן זיך טאקע געזארגט. איר געדענקט דאס געלונגענע ווערטל וואס דער פארפאסער פון דער דראמע יעוורעי

אבער זיי האבן זיך ווייטער ארגאניזירט און זענען ווייטער אנגעגאנגען מיט זייער פאליטישער ארבעט. געטון האבן זיי דאס אין געהיים, און ווען נאר מעגליך, אויך עפנטליך. באקעמפן די געהיימע טעטיקייט פון די אנטי רעגירונג עלעמענטן איז געווען ניט אזוי לייכט. אסאך לייכטער, נאטירליך, איז געווען צו פארפאלגן די דאזיגע קעמפער ווען זיי זענען ארויסגעקומען אין דער עפנטליכקייט. אין דער ערשטער ליניע איז דאס געווען די פרעסע, די ראדיקאלע פראגרעסיווע צייטונגען און זשורנאלן. פאר זיי איז איינגעפירט געווארן א שטרענגע צענזור וועלכע האט געטאן איר ארבעט וואס ווייטער אלץ מער ברוטאל. א קרבן פון דער צענזור איז אינגיכן געווארן די סאציאל-דעמאקראטישע צייטונג סעווערני קוריער, געפירט פון אראבאזשין און פירשט באריאטינסקי, דעם אמת געזאגט האט קיינער ניט געהאפט אז די נייע צייטונג וועט האבן א לאנג לעבן, און צוריקגערעדט, וואס פאר א סאציאל-דעמאקראט איז דאס געווען וואווא באריאטינסקי, דער געוועזענער פריינט פון ניקי ראמאנאוו, צאר ניקאלאי? ער איז געווען א פיינער און גוט ערצויגענער מענטש, א באגאבטער קאמעדי שרייבער ווי עס האט זיך באלד ארויסגעוויזן, אבער ווערן א פירער פון א פראגרעסיווער באוועגונג דאס איז פאר אים געווען אביסל צו פיל. אויך אויף אראבאזשין האט מען ניט געלייגט צופיל האפענונג, קיינער האט אים ניט גענומען צו ערנסט. ביידע יונגע רעדאקטארן האבן געפירט זייער צייטונג אן געהעריגער פארזיכטיגקייט. זיי האבן געדרוקט ארטיקלען וואס האט זייער ניט געשמעקט דער צענזור. די צייטונג האט באקומען אן ערשטע ווארענונג, א צווייטע, און אינגיכן א דריטע. מיט די צענזור ווארענונגען איז געווען פונקט אזוי ווי מיט א פאראליס, ווען מען קריגט עס צום דריטן מאל איז עס דער סוף. אזוי איז אויך געקומען דער ביטערע סוף אויף דעם סעווערני קוריער, אויף דער צייטונג וואס איז צו פרי ארויסגעקומען מיט איר ווארט פאר דער פרילינג בלום, איז דער וועטער געווען נאך צו קאלט. ווער זשע זענען דאס געווען די אלמעכטיגע צענזארן? עטליכע פון זיי האב איך גוט געקענט. ניט נאר האבן זיי ניט פארשטאנען וואס זיי טוען, נאר זיי האבן אפטמאל געטאן פונקט פארקערט ווי זיי האבן געדארפט טאן. איך רעד דא מער וועגן די צענזארן וואס האבן צענזורירט דעם טעאטער, ווייל פאר'ן טעאטער איז געווען א ספעציעלע צענזור וואס איז געווען אסאך שטרענגער, א דראמע למשל האט געקאנט געדרוקט ווערן אין פארם פון א בוך און יעדער איינער האט זי געקאנט לייענען, אבער אויפצופירן זי אויף דער בינע איז געווען פארבאטן, זי האט געדארפט אריבערשפרינגען א צווייטן א העכערן צוים און דאס איז אפט מאל געווען גאר שווער. ווי גוט מיר איז דאס געווען באקאנט דער גארניט אנגענעמער וועג טעאַטראַלני פּערעאולאָק, וואו די שטרענגע דראַמאַטישע צענזאָרן האָבן אויפֿגעבויט זייער נעסט. דער הויפּט-צענזאָר, מיכאַאיל ליטווינאָוו, איז געווען אַ מער אָדער ווייניקער געבילדעטער מאַן, הויך, פֿאָרנעם, מיט אַ גרויער באָרד, פֿאַרקעמט אויף צוויי זײַטן, שטענדיק אָנגעטאָן אין אַ שוואַרצן עלעגאַנטן פּרינץ אַלבערט. ער האָט זיך געהאַלטן ווי אַ באַרין. געווען שטאלץ און אפילו גרויזאם צו זיינע טשינאווניקעס, זיי האבן מורא געהאט פאר אים ווייל זיי זענען דאך טאקע געווען ניט מער ווי טשינאווניקעס, פריקאשטשיקעס פון ווארט, פון פרעסע, פון ליטעראטור. זיי האבן באקומען זייערע אינסטרוקציעס וועגן דעם, וואס ניט צו דערלאזן, וואס אויסצומעקן און אונטערדריקן, און זיי האבן זיך פעסט געהאלטן ביי דעם. כמעט אלע אזעלכע אינסטרוקציעס זענען געווען נאריש, נאאיוו, און אין בעסטן פאל, איבעריג. אבער איגנארירן זיי איז פאר אונז די שרייבער געווען אוממעגליך, און שפארן זיך מיט די צענזארן איז געווען אן ארויסגעווארפענע ארבעט. און דאך האט מען עס געטאן. אט רעד איך צום ביישפיל צו ווערעשטשאגינען און פרואוו אים צו איבערצייגן אז אין מיין דראמע קאיען קאנען דאך ניט ארויסגערעדט ווערן די פאלגנדיגע ווערטער, קאיען, וואס האסטו געטאן מיט דיין קוזין הבל? ווייל דער קאלטבלוטיגער מערדער קאיען האט דאך דערהארגעט זיין ברודער הבל און ניט זיין קוזין. דאס ווייס דאך יעדער איינער. ס'איז אן אלטע מעשה און קיינער קימערט זיך נישט היינט צו טאג וועגן דעם, טא וואס איז דא אזוינס געפערליך פאר דער מאראל פון דער רוסישער געזעלשאפט ווען מען דערמאנט עס יא פון דער בינע? ווערעשטשאגין, א דארער, א הויכער, קוקט אויף מיר מיט זיינע גרויע אפוועזנדיקע גלעזערנע אויגן. זיין פנים איז אומבאוועגליך. איך ווייס אפילו נישט צי ער הערט מיך. מיט א מאנאטאנער טויטער שטימע רעדט ער אויס. אייער קאין איז דאך נישט דער אלטע קאין פון דער ביבל, נאר א מאדערנער, א היינטיגער. ער נעמט אוועק דאס ווייב פון זיין ברודער, דאס טאר מען נישט. א קוזינ'ס ווייב איז עפעס אנדערש. ער גיט מיר די האנט, זי איז קאלט, זי איז טויט. און ווען איך רעד אויס דאָ סװידאַניע, אױף װידערזען, קוקט ער װידער אױף מיר מיט זײַנע אָפּװעזנדיקע גלעזערנע אומבאַװעגלעכע אױגן, טראַכט אַ װײַלע און שטופּט אַרױס פֿון זײַן מױל דאָ סװידאַניע. ער מאַכט אַן אײַנדרוק פֿון אַ גײַסטיק-קראַנקן פֿון אַ האַלבן מת, און פֿון אים הענגט אָפּ דער שיקזאַל פֿון אַ נײַעם װערק, פֿון אַ פּיעסע, אָפֿטמאָלס דער שיקזאַל און עקזיסטענץ פֿון אַ גאַנצן טעאַטער. מיין איינדרוק אז ווערעשטשאגין איז אומהיילבאר קראנק האט זיך גאר אינגיכן באשטעטיגט. אפאר מאנאטן נאך אונזער ביבלישן געשפרעך איז ער געשטארבן פון א פראגרעסיוון פאראליז. איך בין צו זיין לוויה ניט געגאנגען. זיין ארט האט פארנומען א נייער צענזור איסייעוויטש, א געוועזענער באאמטער אין דער טאמאזשנע געשטאמט האט ער פון ווארשע, געווען פלינק אין כאפן קאנטראבאנדע, לעדער, שפיצן, וויין, הענטשקעס, וועט ער דאך אויך גוט קענען כאפן פארבאטענע אידעען, גייסטיגע קאנטראבאנדע וואס די שרייבער ווילן אריבערפירן איבער דער גרעניץ. אזוי האט אויסגערעכנט די נאטשאלסטווא און געהייסן איסייעוויטשן קומען קיין פעטערבורג. איך געדענק שוין ניט ווי אַזוי, נאָר איך האָב זיך באַקאַנט מיט זיין ווייב, און צוזאַמען מיט אַ פּאָר אַנדערע שרייבער זיינען מיר געווען איינגעלאַדן צו קומען צו די איסייעוויטשעס אין שטוב. זיין ווייב, וועראַ וואַלעריאַנאָוואַ, איז געווען אַ יונגע, פריילעכע, פריינדלעכע דאַמע. זי האָט ליב געהאַט ליטעראַטור, קונסט, מוזיק. פון אנפאנג האבן מיר זיך געהאלטן אביסל פון ווייטן, וואס הייסט, מען גייט צו א צענזאר טרינקען טיי? אדער נאך ערגער, עסן בלינצעס? פאסט עס דען? וואס וועלן זאגן פלעכאנאוו און מיכאילאווסקי? נאר ווערא וואלעריאנאוונא האט פארשטאנען ווי אזוי אונז צו בארואיגן. איר זענט מיינע געסט, האט זי אונז פארזיכערט, ניט דעם בייזן צענזאר'ס, מיין מאן איז צופיל פארנומען צו קענען פארברענגען מיט אונז, איר דארפט אים שוין מוחל זיין. און טאקע, איסאיעוויטש אליין איז ניט געווען מיט אונז ווען מיר פלעגן באזוכן זיין טאקטפול ווייב, און מיר האבן זיך גאנץ גוט געפילט אין דעם הויז פון געוועזענעם טאמאזשניק. איין מאָל האָט ער זיך יאָ באַוויזן, פריינדלעך, באַשיידן, קאָלעגיאַל. ער האָט זיך צוגעזעצט צום טיש, צוגעהערט זיך צו אונדזער פּלוידעריי. דערנאָך האָט ער מיך אָפּגערופן אָן אַ זייט און געזאָגט, ווילט איר טאָן אַ טובה? ליינט איבער, איך בעט אייך, די פּאָר ביכער, וועלכע איך וועל אייך געבן, און זאָגט מיר אייער מיינונג וועגן זיי. וואָס פאַר אַ ביכער זיינען דאָס? אייגנטליך זיינען דאס ניט ביכער נאר מאנוסקריפטן, דראמעס זיינען דאס. ווער איז דער מחבר? ס'איז א געוויסער גענעראל דעמיאנאוו, ער וויל אז זיינע דראמעס זאלן אויפגעפירט ווערן פאר סאלדאטן, און אין אזא פאל מוז די צענזור זיין טאפלט אויפמערקזאם. אט זיינען די מאנוסקריפטן. איילט זיך ניט, דער גענעראל קאן צואווארטן. איך בין געבליבן גאר א פארוואונדערטער, פארשטיי איך אים דען ריכטיג? אזוי ווי פיעסן געשריבענע פאר סאלדאטן זיינען באזונדערס וויכטיג, דארף איך אן אבסאלוט זייטיגע פערזאן וואס האט גארניט צו טאן מיט דער צענזור, דורכליינען די מאנוסקריפטן און איבערגעבן מיין איינדרוק? צו וואס דארף ער האבן מיין איינדרוק? וואס וועט ער מיט דעם טאן? גאָרניט װעט ער טאָן. ער אַלײן פֿױלט זיך צו לײענען דעם גענעראַלס דראַמעס, װאַרפֿט ער זײ אונטער מיר, און דאָס הײסט בײַ אים זײַן טאָפּלט אױפֿמערקזאַם. איך, הײסט עס, בין פּלוצעם געװאָרן דער שומר, דער פֿאַרטײדיקער פֿון דעם רעגירונגס-פֿראָנט. נו, מילא, מיר װעלן זען. אָבער איין זאַך בעט איך אײַך, האָט איסאַיעוויטש צו מיר געזאָגט, זײַט אַ פֿרײַנד און רעדט ניט דערפֿון, קיינער טאָר דאָס ניט וויסן. איך האָב אים דאָס פֿײַערלעך צוגעזאָגט און געהאַלטן וואָרט כּמעט גאַנצע פֿערציק יאָר. מער קען איך שוין ניט אויסהאַלטן. ווי האָט דער אַלטער טאָלסטוי געזאָגט, ניע מאָגו מאָלטשאַט, איך קען ניט שווײַגן. איך בין געווען אביסל שטאלץ ביי זיך מיט דער אומגעריכטער אויפגאבע וואס מען האט מיר אזוי פלוצים אנפארטרויט. איך האב פארמאכט טיר און פענצטער, א קלייניגקייט, צענזורירן א גענעראל, און גענומען זיך צום לייענען. אז דער גענעראל האט ניט געקענט שרייבן איז מיר געווארן קלאר גאר אינגיכן. נו, אז ניט שרייבן טא זיי זשע א מענטש, ווארף זיך נישט אזוי מיט בייזע באליידיגנדיקע ווערטער ווי זשיד, זשידאווסקי און זשידאטשעק. אין אלע זיינע פיעסן איז געווען א סאלדאט יענקל אדער חיים פון וועמען אלע איבעריקע האבן געלאכט, און וועלכער איז געווען א שלעכטער סאלדאט, א נישטיקער, אן אומגעלומפערטע באשעפעניש, אן איבעריקער שלימיאל אין דער העלדישער רוסישער ארמיי. ער האט אויך געכאפט קלעפ פון דעם אפיציער און אלע ארום זענען געווען צופרידן, רעכט אויף דיר יענקל זשיד. אפאר טעג שפעטער האב איך זיך געטראפן מיט אים. איר האט דורכגעליינט די מאנוסקריפטן? נו, וואס וועט איר זאגן, זענען זיי פאסיג פאר א סאלדאטן טעאטער? ניין. פארוואס ניין? ערשטנס האט דער מחבר גאר קיין טאלאנט ניט. דאס מאכט ניט אויס. דאס איז אמאל נאך בעסער. וואס איז צווייטנס? האט איסאיעוויטש געוואלט וויסן. צו דערציילן דעם גאספאדין צענזאר וועגן יענקל און חיים וואלט זיכער ניט געפירט צו קיין טאלק. וואס איז? טאר מען שוין ניט א לאך טאן פון א יידל? אדער אים געבן א טראסק אין דער מארדע אריין? אנשטאט דעם האב איך געגעבן גאר אן אנדער סיבה. וועלכע, איך מוז זיך מודה זיין, איז געווען א קאפעטשקע צוגעשפיצט פון מיר. פיאטר סעמיאנאוויטש, האב איך זיך אנגערופן מיט א טרויעריג-אויפריכטיגער שטימע, דער מחבר שטעלט ארויס דעם רוסישן אפיצער, א דבוריאנין, נאבלמאן, אין א שלעכטן ליכט. דער אפיצער שלאגט זיינע סאלדאטן. דאָס טאָר מען נישט, האָט איסאַיעװיטש זיך אָפּגערופֿן, איך מײן, ניט אױף דער בינע, אָ, נײן! אַחוץ דעם, האָב איך געװאָלט װײַטער רײדן, דאָס איז שױן גענוג. איז עס אַזױ אין יעדער פּיעסע? ניט אין יעדער שלאָגט דער אָפֿיצער דעם סאָלדאַט, אָבער אומעטום מאַכט ער חוזק פֿון אים און מאַכט אַזױ, אַז אַנדערע סאָלדאַטן לאַכן אױך מיט, עס שאפט זיך דער איינדרוק ווי דער מחבר וואלט געוואלט ארויסרופן בייזע געפילן צו דעם דבוריאנסקן קלאס. אפשר האט ער דאס ניט געמיינט, נאר אזוי קומט עס אויס. איך דאנק אייך. גוט וואס איר האט עס מיר געזאגט, האט איסאיעוויטש געזאגט. איך האב געהאלטן פאר איבעריג צו פרעגן ביי אים צי וועט ער דורכלאזן די פיעסע צי ניט, דאס איז שוין געווען קלאר. א וואך און צוויי און צען וואכן שפעטער איז מיר נאך אלץ אויסגעקומען צו טרעפן אין דער צענזור א דיקן אנגעבלאזענעם גענעראל מיט מעדאלן אויף דער ברוסט וועלכער איז געלאפן פון איין טיש צום אנדערן פֿון דעם צענזאָר טאָלסטאָי צום צענזאָר באַראָן פֿאָן דריזען און פֿון אים װידער צוריק צו איסײיעװיטשן. דאָס איז געװען דער מחבר פֿון יאַנקל און חײם, מײַן קרבן. ער האָט אַלץ געװאָלט אױסגעפֿינען, װאָס האָט מען דאָ צו אים? פֿאַר װאָס האָט די צענזור פֿאַרבאָטן זײַנע דראַמעס? אַלע דראַמעס, כאָטש אײנע זאָל מען אים אַדורכלאָזן! גאָט מײַנער, וויפיל געלט האט ער דאס דורך דעם פארלארן, ווייל ווען מען וואלט געשפילט די פיעסעס וואלט מען אים דאך גוט באצאלט, באזשע מאי. באראן פאן דריזען, דער בעסטער פון אלע צענזארן וועלכן איך האב געקענט, א ליבעראלער געבילדעטער מענטש, האט דערקלערט דעם יעווא

אבער זיין ווענדן זיך צו דעם שטרענגן ליטווינוב האט אים גארנישט געהאלפן, ליטווינוב האט זיך אפגעזאגט צו לייענען די פיעסעס וואס באליידיגן די העכערע דוואריאנסקי קלאסן, און אזוי איז עס טאקע געבליבן, יענקל און חיים זענען קיינמאל נישט געשלאגן געווארן, אויף דער בינע מיין איך, ווייל אין לעבן בין איך געווען הילפלאז זיי צו פארטיידיגן. אויב איך האב אמאל עפעס גוטס געטון אין דער רוסישער ליטעראטור, איז עס געווען מיין קורצע און געהיימע טעטיגקייט ווי א דראמאטישער צענזאר. א יאר שפעטער איז איסייעוויטש פלוצים געשטארבן, און מיט אים איז די לעצטע האפענונג פון גענעראל דעמיאנאוון ווען עס איז צו ראטעווען זיינע דראמעס פון דעם פארבאט וועלכן איך האב אויף זיי ארויפגעלייגט. פאר אים איז געבליבן נאר איין זאך, צו ווארטן אויף א קומענדיקע רעוואלוציע. ווי מעכטיג עס איז געווען די צענזור! ווען בלויז די דאזיגע מאכט איז דורך א נארישן צופאל אויף א מאמענט אריינגעפאלן אין מיינע הענט, בין איך, א באשיידענער סטודענט, געווארן שטארקער ווי דער איינפלוסרייכער גענעראל מיט אלע זיינע מעדאלן. און דאך האט זיך געמאכט, כאטש זייער זעלטן, אז די צענזור איז געווען ניט שולדיק אין באגראבן א ליבעראלע, א פריידענקענדיקע צייטונג. דער בעסטער באווייז פאר דעם איז געווען דער שיקזאל פון דער גרויסער פראגרעסיווער פעטערבורגער צייטונג ראסיא, געפירט פון אזעלכע קלוגע און דערפארענע זשורנאליסטן ווי אלעקסאנדער אמפיטעאטראוו און וולאס דאראשעוויטש. דאס האט. אמפי טעאטר און אליין זי באגראבן מיט זיינע אייגענע הענט. פארוואס ער האט דאס געטון איז נאך ביז היינט צו טאג געבליבן א רעטעניש און וועט שוין פארבלייבן אזוי אויף אייביג.